בעזרת השם יתברך, מסכת סוכה, דף כ"ז. מ'הייבן אן דף כ"ז עמוד א' אויבן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, ר' לעזער אומר, ר' לעזער האט געזאגט, ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה. ר' לעזער האלט אז פֿערצן סעודות איז א מענטש מחויב צו עסן סוכות, ס'דא זיבן טאג סוכות, מילא יעדע נאכט און יעדע בייטאג מוז מען זיך זעצן עסן א סעודה אין די סוכה, מ'עט זען די גמרא פון וואו לערנט עס ארויס, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך, און זיי זאגן, אין לדבר קצבה, ס'טייטש א מענטש איז סתם אזוי נישט מחויב צו עסן א סעודה סוכות, מילא פארשטייט זיך טאמער מ'עסט א סעודה מוז עס זיין אין סוכה, אבער מ'מוז בכלל נישט עסן א סעודה, חוץ מלילי יום טוב ראשון של חג בלבד, די ערשטע נאכט סוכות איז יא דא א חיוב, אויך דעם מ'עט זען די גמרא פון וואו לערנט עס ארויס, זאגט די משנה ווייטער, ועוד אמר ר' לעזער, נאך א דין פון ר' לעזער, אז מי שלא אכל לילי יום טוב ראשון, איינער וואס האט נישט געגעסן די ערשטע נאכט סוכות א סעודה, און די זעלבע זאך טאמער ער האט נישט געגעסן איינע פון די אנדערע פֿערצן סעודות, ישלים לילי יום טוב האחרון של חג, קען ער משלים זיין גאנץ סוכות ביז די לעצטע נאכט ס'טייטש ביז שמיני עצרת, שמיני עצרת קען מען נאך אויך משלים זיין די סעודה וואס מ'האט אויסגעלאזט, וחכמים אומרים, חכמים קריגן זיך אויך אויף דעם, און זיי זאגן אין לדבר תשלומין, ס'טייטש טאמער איינער למשל האט נישט געגעסן די ערשטע סעודה, וואס די חכמים האלטן איז א חיוב, איז נישטא קיין תשלום אויף דעם מ'קען נישט משלים זיין, ועל זה נאמר, און אויף דעם זאגט דער פסוק, מעוות לא יוכל לתקן, וחסרון לא יוכל להימנות, אז מ'קען נישט מתקן זיין א טעות, זאגט די הייליגע גמרא, מאי טעמא דרבי אליעזר, וואס איז טאקע דער טעם פון רבי אליעזר אז ער איז מחייב א מענטש צו עסן פֿערצן סעודות? ענטפערט די גמרא, תשבו כעין תדורו, שטייט בסוכות תשבו, מילא דרשנ'ט מען כעין תדורו אזוי ווי מען וואוינט אין שטוב, מילא מה דירה, אחת ביום ואחת בלילה, נארמאל א מענטש, די רוב וועלט עסט א סעודה ביינאכט און א סעודה בייטאג, אף סוכה, אחת ביום ואחת בלילה, די זעלבע זאך אין די סוכה איז מען מחויב צו עסן צוויי סעודות יעדן טאג איינס ביינאכט און איינס בייטאג, זאגט די גמרא ורבנן, און די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' לעזער וואס האלטן זיי? זאגט די גמרא זיי האלטן אויך תשבו כעין תדורו, נאר כדירה, מה דירה אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, טאמער א מענטש וויל עסט ער יא טאמער ער וויל נישט עסט ער נישט, אף סוכה נמי, אי בעי אכיל אי בעי לא אכיל, טאמער ער וויל עסט א סעודה טאמער נישט נישט, איי פרעגט די גמרא, אי הכי אויב אזוי, אפילו לילי יום טוב ראשון נמי, וואס עפעס די ערשטע נאכט איז מען יא מחויב צו עסן א סעודה, ענטפערט די גמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, ער לערנט עס ארויס פון א גזירה שווה, די חכמים לערנען, נאמר כאן חמשה עשר, ביי סוכות שטייט בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות, ונאמר חמשה עשר בחג המצות, פסח שטייט אויך אין פסוק, ובחמשה עשר יום לחודש הזה חג המצות, און ממילא לערנט מען א גזירה שווה, מה להלן, אזוי ווי ביי פסח איז די מצוה צו עסן מצה לילה ראשון חובה, מכאן ואילך רשות, נאר די ערשטע נאכט איז דא א חיוב, די רעשט פון פסח, אלע זיבן טאג פסח חוץ די ערשטע נאכט, איז נישט דא קיין חיוב צו עסן מצה, און רש"י ברענגט דא די גאנצע לימוד, ווי ווייסט מען טאקע אז א גאנץ יום טוב פסח איז נישט דא קיין חיוב, איז ווייל אין פסוק שטייט שטייט צוויי פסוקים, ס'דא איין פסוק וואס שטייט שבעת ימים מצות תאכלו, איז משמע די חיוב איז גאנץ זיבן טאג, און ס'איז דא א צווייטע פסוק ששת ימים תאכל מצות, וואס איז משמע נאר די ערשטע זעקס טאג איז דא א חיוב צו עסן מצה, און די גמרא אין פסחים דרשנ'ט אז ששת ימים תאכל מצה פשט די זיבעטע טאג איז יוצא מן הכלל, אונז ווייס מיר דאך אז כל דבר שיוצא מן הכלל לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אזוי ווי די זיבעטע טאג איז נישטא קיין חיוב, די זעלבע זאך די רעשט פון פסח איז אויך נישטא קיין חיוב, אבער על כל פנים, אזוי ווי פסח איז די חיוב נאר די ערשטע נאכט און נישט די רעשט פון פסח, איז די זעלבע זאך אף כאן, די זעלבע זאך סוכות, לילה ראשון חובה, מכאן ואילך רשות, האלטן די חכמים אויך אז די חיוב איז נאר די ערשטע נאכט, די רעשט פון סוכות איז נישט דא קיין חיוב צו עסן אין סוכה, זאגט די גמרא והתם מנלן, אין פסח ווי זעהן מיר טאקע ס'דא א חיוב די ערשטע נאכט צו עסן מצה, ענפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק בערב תאכלו מצות, הכתוב קבעו חובה, פסוק האט קובע געווען א חוב די ערשטע נאכט און ממילא דא אויך, זאגט אונז די גמרא, די נעקסטע זאך וואס מ'האט געזעהן אין משנה, ועוד אמר ר' לעזער, אז איינער וואס האט נישט געגעסן א סעודה קען משלים זיין ביז שמיני עצרת, פרעגט די גמרא, והא אמר ר' לעזער, ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, אחת ביום ואחת בלילה, און ווי רש"י איז מסביר די קשיא, אז רבי אליעזר האלט דאך אז ס'איז דא א חיוב צו עסן פֿערצן סעודות אין סוכה, און במילא, וואס וועט זיין טאמער איינער האט אויסגעלאזט אזא סעודה, ווען העט ער דאס משלים זיין? שמיני עצרת? שמיני עצרת איז דאך נישט דא קיין חיוב צו זיצן אין סוכה, און נאך מער, איינער וואס זיצט אין סוכה לשם סוכה שמיני עצרת, איז דאך עובר אויף בל תוסיף, און במילא, ווי אזוי קען מען משלים זיין א סעודה וואס מ'האט נישט געגעסן אין סוכה שמיני עצרת? ענטפערט די גמרא, אמר בירא אמר רב אמי, חזר בו רבי אליעזר, אז רבי לעזער האט טאקע צוריקגעצויגן און ער האט מודה געווען צו די חכמים אז ס'איז נישט דא א חיוב צו עסן פֿערצן סעודות אין סוכה און במילא איז נאר דא א חיוב צו עסן די ערשטע נאכט און מיט דעם איז דאס פארענטפערט. וויאזוי איז דאס פארענטפערט? איז די אחרונים זענען מסביר, ס'איז דא אפאר הסברים אין די אחרונים, אבער די מהרש"ל איז מסביר אזוי, אז בעצם אין די הוה אמינא פון די גמרא ווען די גמרא האט געפרעגט, והא אמר רבי לעזער ארבע עשרה סעודות חייב אדם לאכול בסוכה, האט די גמרא געזאגט אז אונז זעמער דא פון רבי לעזער אז פון דעם אז רבי לעזער איז מחייב א איד צו עסן פֿערצן סעודות אין סוכה, איז פשט וואס איז די חיוב? די חיוב איז די חיוב צו זיצן אינעם סוכה און עסן א סעודה, און ממילא טאמער די גאנצע חיוב איז די סוכה, די חיוב ליגט אויפן סוכה, איז קען מען נישט משלים זיין אזא סארט חיוב שמיני עצרת, וואס שמיני עצרת איז נישט דא קיין חיוב צו זיצן אין סוכה, מה שאין כן נאך בירא אמר רב אמי זאגט אז רבי לעזער האט צוריק געצויגן, און ער האלט אז די חיוב איז נאר די ערשטע נאכט, זעהן מיר די חיוב איז נישט בעצם די סוכה, נישט די סוכה דאס איז וואס מחייב, נאר וואס איז מחייב, די יום טוב, די ערשטע נאכט יום טוב, אזוי ווי פסח, איז דא אויך סוכות, אויך דא א חיוב צו עסן די ערשטע נאכט, און במילא, אויב אזוי, קען מען אוודאי משלים זיין אפילו ביז שמיני עצרת אויך, אזוי ווי ביי א חגיגה, חגיגה קען מען אויך משלים זיין ביז שמיני עצרת, איז די סעודה קען מען אויך משלים זיין ביז שמיני עצרת, ווייל ס'איז נישט קיין סוכה'דיגע חיוב, ס'איז א יום טוב'דיגע חיוב. זאגט יעצט די גמרא, משלים במאי, וויאזוי איז מען טאקע משלים די סעודה וואס מ'האט פארפעלט, אילימא בריפתא, עסט וועלן זאגן מיט ברויט א געהעריגע נארמאלע סעודה שמיני עצרת, סעודה דיומיה קא אכיל, ס'טייטש דאס איז נישט קיין השלמה, מ'איז סתם אזוי מחויב צו עסן א סעודה שמיני עצרת, און מיט וואס איז מען משלים דא די סעודה, אלא מאי ישלים, נאר וואס דען, זאגט די גמרא וואס מיינט ישלים, ישלים במיני תרגימא, מיט אזעלכע געשמאקע מאכלים, פירות, צו קיכלעך, צו אזא סארט זאך, וואס מען עסט נאכן בענטשן, און מיט דעם ווייזט מען אז מ'איז משלים די סעודה וואס מ'האט פארפעלט יום טוב, תניא נמי הכי, מ'האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא, אם השלים במיני תרגימא יצא, אז טאמער מען האט משלים במיני תרגימא האט מען יוצא געווען, ווי רש"י צייכנט צו אז אוודאי טאמער א מענטש וויל משלים זיין מיט ברויט, מאכן געהעריג צוויי נארמאלע סעודות איינס נאכן צווייטן קען מען, נאר וואס דען אז א מענטש וויל נישט מאכן צוויי סעודות איינס נאכאנאנד, קען ער משלים זיין במיני תרגימא. זאגט די גמרא ווייטער, שאל אפוטרופוס של אגריפס המלך את ר' לעזער, די אפוטרופוס דער וואס איז געווען ממונה אויפן שטוב פון אגריפס המלך האט געפרעגט ר' לעזער א שאלה אזוי, האט ער געפרעגט כגון אני, אז א מענטש ווי מיר, שאיני רגיל לאכול אלא סעודה אחת ביום, נארמאל עס איך נאר איין סעודה ביי טאג, יעדן טאג עס איך נאר איין גרויסע סעודה, מהו שאוכל סעודה אחת ואפטר, וואס איז די דין ביי מיר? דו זאגסט דאך דו ר' לעזער האלטסט דאך מען דארף עסן פֿערצן סעודות, און דאס טאקע פאר ר' לעזער צוריק געצויגן, מילא פרעגט ער אים פֿערצן סעודות, נארמאל טאקע א מענטש עסט צוויי סעודות דארף ער עסן תשבו כעין תדורו די פֿערצן, אבער איך וואס איך עס נארמאל איינס, אפשר זאל איך סוכות אויך נאר עסן איינס א טאג? אמר לו, האט ר' לעזער אים געענטפערט, בכל יום ויום אתה ממשיך כמה פרפראות לכבוד עצמך, ס'טייטש נארמאל יעדן טאג עסט א גרויסע סעודה, און פאר די סעודה עסט אזעלכע כל מיני געשמאקע מאכלים צו עפענען די מאגן, זאל זיך געשמאק עסן א סעודה, און במילא זאגט ער אים ועכשיו אי אתה ממשיך פרפרת אחת לכבוד קונך, וואס טייטש עס א צווייטע סעודה, מיט דעם וואס דו'סט עסן אזעלכע געשמאקע מאכלים צוויי מאל, איינמאל ביינאכט און איינמאל בייטאג, וועסט זיך געשמאק מאכן צו עסן צוויי סעודות טאקע, און טו עס לכבוד קונך, לכבוד די באשעפער צו מכבד זיין דעם יום טוב. ועוד שאלו, נאך האט אפוטרופוס געפרעגט דארט ר' לעזער, כגון אני, א מענטש ווי מיר, שיש לי שתי נשים, כ'האב צוויי פרויען, צוויי משפחות, אחת בטבריה, ואחת בציפורי, אין צוויי שטעט, ויש לי שתי סוכות, כ'האב צוויי סוכות, אחת בטבריה ואחת בציפורי, מהו שאצא מסוכה לסוכה ואפטר, צו כ'בין יוצא אז טייל יום טוב בין איך ביי די סוכה, און טייל ביי די סוכה, אמר לו, האט אים ר' אליעזר גענטפערט לא, קענסט עס נישט טון, מוזט גאנץ יום טוב זיין אין דעם זעלבן סוכה, שאני אומר, ווייל איך האלט, כל היוצא מסוכה לסוכה, ביטל מצוותה של ראשונה, טאמער איינער גייט פון איין סוכה צו א צווייטע, איז נישט נאר אז ער איז נישט יוצא די צווייטע, נאר דאס וואס ער האט געזעצט אין די ערשטע האט ער אויך מבטל געווען, דאס הייסט אויך נישט א מצוה, ווייל ווי מען וועט זען רבי אליעזר האלט מען דארף זיין גאנץ יום טוב אין די זעלבע סוכה, זאגט די גמרא טאקע תניא מען לערנט א ברייתא רבי אליעזר אומר, אין יוצאין מסוכה לסוכה, מען טאר נישט גיין פון איין סוכה צו א צווייטע סוכה משך די גאנצע סוכות, מען דארף א גאנצע צייט זיין אינעם זעלבן סוכה, ואין עושין סוכה בחולו של מועד, און די זעלבע זאך מען טאר נישט מאכן א סוכה חול המועד, ווי מען וועט באלד זען אז ס'איז אלץ די זעלבע לימוד, וחכמים אומרים, חכמים זאגן ניין, יוצאין מסוכה לסוכה, ועושין סוכה בחולו של מועד, מען מעג מאכן א סוכה חול המועד אויך, ושווין, און רבי לעזער איז מודה צו חכמים, שאם נפלה, ס'טייטש רבי לעזער לאזט טאקע נישט בויען א סוכה חול המועד, אבער טאמער מ'האט געהאט א סוכה די ערשטע טאג יום טוב און ס'איז צעפאלן, שחוזר ובונה בחולו של מועד, איז רבי לעזער מודה אז מען מעג עס צוריק בויען. זאגט יעצט טאקע די גמרא מאי טעמא דרבי לעזער, וואס איז די טעם פון רבי לעזער? ענטפערט די גמרא אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, דרשנ'ט רבי לעזער עשה סוכה הראויה לשבעה, דארפסט מאכן א סוכה פאר די גאנץ יום טוב, פאר גאנץ זיבן טעג, און דערפאר האלט רבי לעזער אז מען טאר נישט גיין פון איין סוכה צו א צווייטע, ווייל מען דארף זיין די זעלבע סוכה די גאנצע זיבן טעג, און די זעלבע זאך, מען קען נישט בויען א סוכה חל המועד, ווייל אז מען בויט א סוכה חל המועד איז עס אויך נישט פאר זיבן טעג, זאגט די גמרא ורבנן, און לויט די חכמים וואס זאגט דער פסוק, הכי קאמר קרא, עשה סוכה בחג, דאס טייטש חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים מיינט, קענסט בויען א סוכה אלע זיבן טעג, כולל חל המועד, מילא האלטן טאקע די חכמים אז מען מעג אויך בויען א סוכה חל המועד, זאגט די גמרא ושוין, מען האמיר געזען שאם נפלה שחוזר ובונה אותה בחולו של מועד, פשיטא, ס'טייטש אוודאי איז פשוט אז טאמער די סוכה איז צוזאמגעפאלן אוודאי מעג מען עס צוריק אויפשטעלן, ענטפערט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא האי אחריתי היא, אפשר די נייע סוכה הייסט נישט א המשך פון די פריערדיגע, ס'איז א גאנצע נייע סוכה, און מילא ואינה לשבעה הייסט עס נישט קיין סוכה וואס מען האט געבויט אויף זיבן טעג, קא משמע לן דאס די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, אז רב לעזער איז אויך מודה אז טאמער ס'איז צופאלן הייסט עס א המשך פון די פריערדיגע, דאס הייסט א סוכה ראויה לשבעה און מ'קען אין דעם אריינגיין און יוצא זיין די מצוה פון סוכה. זאגט די גמרא ווייטער, תניא מ'האט געלערנט א ברייתא, רב לעזער אומר, רב לעזער האט געזאגט, כשם שאין אדם יוצא ידי חבותו ביום טוב ראשון של חג בלולבו של חברו, אזוי ווי מ'איז נישט יוצא די ערשטע טאג יום טוב די ערשטע טאג סוכות מיטן חבר'ס לולב, דכתיב ווייל שטייט דאך אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים אז סדארף זיין לכם משלכם נישט געבארגט נישט גע'גנב'עט די זעלבע זאך זאגט רבי לעזער כך אין אדם יוצא ידי חבותו בסוכתו של חברו מ'איז אויך נישט יוצא מיט א חבר'ס סוכה דכתיב ווייל שטייט אין פסוק חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים פון לך דרש'ט מען משלך סדארף זיין דיינס טאר נישט זיין א חבר'ס וחכמים אומרים חכמים קריגן זיך און זיי זאגן אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חבותו ביום טוב ראשון בלולבו של חברו אפילו טאקע ביי לולב זעט מען לכם אבער ביי סוכה איז נישט אזוי, אבל יוצא ידי חבותו בסוכתו של חברו, פון ווי לערנען זיך חכמים ארויס? דכתיב וואס שטייט אין פסוק, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, און בסוכות שטייט אן א ו', איז משמע בסוכת אין איין סוכה, מלמד שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, וואס טייטש חכמים האלטן אז כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, גאנץ כלל ישראל קען יוצא זיין נאר מיט איין סוכה, וואס טייטש אלע וועלן האבן א סוכה צוזאמען, און איינער וועט אריינגיין אזוי איינס נאכאנאנד גאנץ כלל ישראל וועט אריינגיין אין דעם און ממילא ווי רש"י איז מסביר טאמער גאנץ כלל ישראל צוזאמען האט א סוכה איז יעדער האט ווייניגער ווי א שווה פרוטה אין דעם ס'טייטש קיינער בעצם נישט בעל הבית דא און פון דעסט וועגן איז מען יוצא ס'טייטש נישט דיינס ס'איז די חבר'ס פון דעסט וועגן ביסטו יוצא זאגן די חכמים איז א ראיה אז ס'מוז נישט זיין א אייגענע סוכה איי פרעגט די גמרא ורבנן האי לך מאי דרשי ביה וואס טוהן זיי טאקע מיטן לך ענטפערט די גמרא מיבעי ליה למעוטי גזולה אבל שאולה כתיב כל האזרח ס'טייטש לך איז מען ממעט א גע'גנב'עטע סוכה, אבער געבארגט, שלאפן ביי א חבר'ס סוכה, דאס מעג מען ווייל שטייט כל האזרח בישראל, זאגט די גמרא ור' לעזער האי כל האזרח מאי עביד ליה, וואס טוט ר' לעזער מיט די כל האזרח, ענטפערט די גמרא מיבעי ליה, לגר שנתגייר בינתיים, וקטן שנתגדל בינתיים, ס'טייטש א גר וואס איז נתגייר געווארן חול המועד, אדער א קטן וואס האט בר מצוה געהאט חול המועד, וואס רבי לעזער האמיר דאך געזען האלט אז מען דארף א גאנץ סוכות זיין אינעם זעלבן סוכה, דא זאגט רבי לעזער יא, דאס איז פאר איינער וואס איז געווען א איד און ער איז געווען בר מצוה פון פאר סוכות, אים דארף מען בויען א סוכה ראויה לשבעה, אבער איינער וואס האט בר מצוה געהאט חול המועד, אדער איינער וואס איז נתגייר געווארן חול המועד, ער וועט אוודאי קענען יוצא זיין מיט א סוכה וואס מען האט געבויט חול המועד. ווייל ער איז סתם אזוי נישט געווען מחיוב אלע זיבן טאג סוכות, און דאס לערנט מען ארויס פון כל האזרח בישראל, זאגט די גמרא ורבנן, חכמים דארפן נישט די לימוד, ווייל כיוון שאמרו עושין סוכה בחולו של מועד, לא אצטריך קרא, מען קען דאך מאכן א סוכה חל המועד, מילא דארף מען נישט קיין פסוק אז יעדע איד קען מאכן חל המועד, אוודאי א גר, און אוודאי וואס האט בר מצוה געהאט חל המועד, מעג מאכן א סוכה חל המועד, און מילא האט יעדער איינער אייגענע לימודים. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מעשה בר' אלעאי, שהלך להקביל פני ר' לעזער, רבו, בלוד ברגל, ר' אלעאי איז געגאנגען, מקבל זיין פני רבו רבי לעזער געווען אין שטאט לוד איז ער געגאנגען אין יום טוב אמר לו האט רבי לעזער אים געזאגט אלעאי אינך משובתי הרגל ס'טייטש ביסט נישט ניין פארוואס ביסט נישט אין שטוב מיט דיין פרוי יום טוב שהיה רבי לעזער אומר משבח אני את העצלנים שאין יוצאין מבתיהם ברגל איך בין משבח די פוילע וואס גייען נישט ארויס פון שטוב יום טוב זענען יום טוב אינדערהיים מיט די משפחה מיט די פרוי ס'טייטש אפילו טאקע זענען פויל און זיי גייען נישט ארויס אלס פוילקייט פון דעסטוועגן יום טוב איז דאס א שבח דכסיב וואס שטייט דאך אין פסוק ושמחת אתה וביתך, אז א מענטש דארף זיין אין שטוב יום טוב. איי פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי? והאמר רבי יצחק, מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ווי ווייסט מען אז א מענטש דארף גיין מקבל פנים זיין זיין רעבן, גיין באזוכן דעם רעבן יום טוב, שנאמר, וואס שטייט אין פסוק ביי די אשה השונמית, שטייט דארט אז די אשה השונמית האט נישט געהאט קיין קינדער, און אלישע האט איר געבענטשט זאל האבן א קינד, למעשה דאס קינד איז געשטארבן, און די פרוי די אשה השונמית האט געזאגט פאר איר מאן, שלחה לי אחד מן הנערים ואחת האתונות, וארוצה עד האיש האלקים ואשובה, זי האט געזאגט פארן מאן שיק מיר איינע פון די משרתים דארט, שיק מיר אן אייזל, איך וויל לויפן צו אלישע, און דער מאן ענטפערט דארט, מדוע את הולכת אליו, פארוואס גייסטו יעצט צו אלישע הנביא, מדוע את הולכת אליו היום, לא חודש, ולא שבת, ס'איז נישט ראש חודש היינט ס'איז נישט שבת, וואס עפעס גייסטו יעצט, זי האט אים נישט געזאגט אז דאס קינד איז געשטארבן, אבער על כל פנים מכלל, זעהן מיר פון די ווערטער פון איר מאן, אז דבחודש ושבת, מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה, אז ראש חודש און שבת דארף א מענטש גיין מקבל פנים זיין זיין רעבן, א מענטש דארף גיין באזוכן זיין רעבן, און כל שכן ווי די מפרשים זענען מסביר כל שכן יום טוב, און ממילא זעהן מיר עס איז דא א חיוב צו גיין צום רעבן יום טוב, און וואס טייטש מען דארף זיין אין שטוב? ענטפערט די גמרא לא קשיא, הא דאזיל ואתי ביומיה, טאמער מען וואוינט נאנט, מען קען צוריק קומען יענע טאג, דעמאלטס אוודאי דארף מען גיין צום רעבין, אבער הא דאזיל ולא אתי ביומיה, טאמער מען קען נישט צוריק קומען יענעם טאג, דארף מען אוודאי נישט גיין, און אויף דעם האט רבי אליעזר געזאגט משבח אני את העצלנים, שאין יוצאין מבתיהם ברגל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, מעשה ברבי אליעזר, ששבת בגליל העליון בסוכתו של יוחנן ברבי אלעאי, ער איז געווען דארט אין סוכה פון רבי יוחנן ברבי אלעאי, בקיסרי, אינעם שטאט קיסרי ואמרי לה בקיסריון, אין א צווייטע שטאט, על כל פנים, והגיע חמה לסוכה, ס'איז אנגעקומען די זון צו די סוכה, ס'איז אנגעהויבן ווערן הייס, אמר לו, האט רבי יוחנן ברבי אלעאי געזאגט צו רבי לעזער, מהו שאפרוס עליה סדין, צו איך מעג אויסשפרייטן א ליילעך אויף די סוכה כדי ס'זאל זיין דא שאטן, ווייל די זון האט אנגעהויבן צו באקן, און ווי רשי איז מסביר וואס די פראבלעם איז, זאגט רשי למעשה מ'עט באלד זען די גמרא דאס איז נישט געווען סוכות ס'איז געווען סתם אזוי עפעס א שבת עפעס א יום טוב, און מילא וואס איז די שאלה דא די שאלה איז צו מ'מעג מוסיף זיין אויף א אוהל עראי, ס'טייטש די סיבה וואס זיי זענען געזעצן אין סוכה סתם ס'איז געווען א געשמאקע פלאץ צו זיצן, און מילא געווען דארט א דאך פון סכך וואס דאס איז אן אוהל עראי, די שאלה צו מ'מעג מוסיף זיין אויף א אוהל ארעי שבת צו יום טוב דאס איז געווען די שאלה, אמר לו, האט רבי אליעזר אים נישט געענטפערט, האט אים געענטפערט א זייטיגע זאך, האט ער אים געזאגט אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא העמיד ממנו שופט, יעדע שבט פון כלל ישראל האט ארויס געגעבן א שופט, ס'הייסט אז די אלע שופטים וואס ווערט דערמאנט אין נביא איז פון יעדע שבט פון כלל ישראל איז ארויס איינס, רשי רעכנט דא אויס אלע שבטים און אלע שופטים, שוין, הגיע חמה לחצי הסוכה, ס'איז שוין געווארן נאך הייסער נאך הייסער די זון איז געקומען אינמיטן סוכה, אמר לו פרעגט ווייטער רבי יוחנן צו רבי אליעזר, מהו שאפרוש עליה סדין צו מ'מעג צו מ'טאר נישט, אמר לו האט אים ווייטער נישט געענטפערט צום זאך, האט אים געענטפערט אין לך כל שבט ושבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים, אויך פון יעדן שבט איז ארויס א נביא, און שבט יהודה ובנימין העמידו מלכים על פי נביאים, זיי האבן אוועקגעשטעלט קעניגן דורך נביאים, ס'טייטש דער נביא האט זיי געזאלבט, למעשה הגיע חמה למרגלותיו של ר' לעזער, ס'איז ממש אנגעהויבן צו באקן, נטל יוחנן סדין, ופירש עליה, רבי יוחנן האט גענומען א ליילעך, און ער האט עס געגעבן א שפרייט אויס אויף די סוכה האט נישט געפרעגט, הפשיל ר' לעזער טליתו לאחוריו ויצא, און ר' לעזער. איז ארויס פון סוכה אלס א מחאה אז ער איז נישט מסכים צו דעם איז צייכן די ברייתא צו וואס איז טאקע די סיבה רבי אליעזר האט נישט געענטפערט לא מפני שהפליגו בדברים נישט ווייל ער האט אים געוואלט אוועקשטופן און נישט אויסלערנען דברי תורה אלא נאר מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו לעולם רבי אליעזר האט קיינמאל נישט נאכגעזאגט א זאך וואס ער האט נישט געהערט פון זיין רעבן מילא די דין האט ער נישט געהערט פון זיין רעבן האט ער נישט געוואלט פסק'נען איז על כל פנים פרעגט יעצט אבער די גמרא אויף די גאנצע מעשה די גמרא קודם פארשטייט אז די מעשה איז געווען סוכות פרעגט די גמרא היכי עביד הכי וויאזוי איז רבי אליעזר ארויס פון זיין סוכה און געגאנגען צו רבי יוחנן'ס סוכה? והאמר רבי אליעזר אין יוצאין מסוכה לסוכה אז מען טאר נישט? ענטפערט די גמרא טאקע רגל אחר הואי ס'איז געווען עפעס א צווייטע יום טוב ס'איז נישט געווען סוכות. איי פרעגט די גמרא והאמר רבי אליעזר משבח אני את העצלנים שאין יוצאין מבתיהם ברגל? יום טוב דארף מען זיין אינדערהיים? ענטפערט די גמרא ס'איז טאקע נישט געווען יום טוב. שבת הואי ס'איז געווען סתם א שבת. איי פרעגט די גמרא אויב אזוי ותיפשוט ליה מדידיה פארוואס טאקע האט רב לעזער נישט געענטפערט? אונז טרעפן מיר א מימרא פון רב לעזער וואס ער איז זיך מתייחס צו די דין און ממילא וואלט ער אים געקענט ענטפערן, דתנן, מ'האט געלערנט אין א משנה אין שבת, פקק החלון, אמאליגע צייטן א פענסטער האט מען פארמאכט מיט א פקק החלון אזא שטיקל האלץ וואס מ'האט עס אריינגעשטופט אין פענסטער אזוי איז די פענסטער פארמאכט געווארן, איז די שטיקל האלץ, רב לעזער אומר, בזמן שקשור ותלוי, פוקקין בו. ואם לאו, אין פוקקין בו. ס'טייטש טאמער דער פקק החלון, סיי ס'איז צוגעבינדן צום פענסטער, און סיי ס'הענגט פון די ערד ס'ליגט נישט אויף די ערד, דעמאלטס איז עס א חלק פון פענסטער, מעג מען פארמאכן אזא פענסטער שבת, אבער טאמער ס'איז נישט צוגעבינדן, און ס'הענגט נישט, דעמאלטס טאר מען דאס נישט נוצן, פארוואס? ווייל מען טאר נישט מוסיף זיין אויף אן אוהל ארעי, מילא טאר מען עס נישט אריין שטופן אין וואנט. וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין, חכמים קריגן זיך, און זיי האלטן מען מעג יא מוסיף זיין אויף אוהל ארעי, על כל פנים זעהן מיר אז ר' לעזער האלט קלאר אז מען טאר נישט מוסיף זיין אויף אן אוהל ארעי, וואלט ער דאך שוין געקענט זאגן פאר ר' יוחנן אז מען טאר נישט טאקע לייגן א סדין אויף א סוכה, ענטפערט די גמרא ניין, התם הוא דמבטל, אבל הכא דלא מבטל לא, דארט די פקק החלון א מענטש פארמאכט א פענסטער איז ער מבטל די פקק צו די חלון, אבער דא די סדין, די ליילעך וואס מען שפרייט אויס אויף די סוכה, ווייסט דאך יעדער אז מען לייגט עס טאקע נאר אויף אביסל, ביז ווילאנג די זון גייט אריבער, און ממילא איז א מענטש עס נישט מבטל צום סוכה, איז דארט אפשר הייסט עס נישט מוסיף על אוהל ארעי, און דערפאר טאקע האט רבי לעזער נישט געוואוסט צו פסק'נען ביי דעם, ער האט נישט געוואלט נאכזאגן א זאך וואס ער האט נישט געהערט פון זיין רעבעס, האט ער טאקע נישט געענטפערט.